מלכים ב' פרק כ', ס'איז דער דריטער פרק וועגן די ענינים פון חזקיה המלך, די ערשטע צוויי פרקים האבן זיך גערעדט וועגן די מעשה אז סנחריב איז געקומען, וויאזוי ס'איז געווען א נס אז סנחריב איז אנטלאפן, אפגעלאזט ירושלים. יעצט לערנען, דאס איז א כללית'דיגע זאך, א מלחמה פון סנחריב און די אידן, וואס חזקיה איז געווען דער מלך, יעצט לערנען איז א פרטית'דיגע זאך, חוץ פון דעם וואס איז געווען די צרה וואס חזקיה איז געראטעוועט געווארן, איז אויך געווען א פריוואטע צרה וואס חזקיה האט געהאט, און ער האט געראטעוועט פון דעם, וואס איז דאס? ער איז קראנק געווארן בימים ההם אין די זעלבע צייט און מען זעט שפעטער אין די אין די תשובה פון ישעיה הנביא אויף די מחלה פון חזקיה אז דאס איז כאילו עס האט געהאט צוטוהן אזוי ווי ער איז געראטעוועט געווארן פון זיין מחלה אזוי זענען די אידן געראטעוועט געווארן פון סנחריב זעט אויס ס'איז געווען די זעלבע תקופה און די זעלבע ענין די זעלבע סארט זאך איז געשעהן חזקיה איז געשטארבן איז געווען למות איז שוין געווען כמעט טויט איז געקומען ישעיה און געזאגט מיט א נבואה כה אמר ה' צו לביתך און לאז דיין צוואה ווייל דאס איז די ענד מת אתה ולא תחיה ער קומט וועסט נישט מער געזונט ווערן דו גייסט שטארבן. און וואס טוט חזקיה? דרייט זיך אויס צום וואנט, עס הייסט ער איגנארט ישעי' כאילו ער גייט ער זאגט איך רעד נישט מיט דיך איך רעד מיט דער אייבערשטן ער זאגט א תפילה אנא השם געדענק אשר התהלכתי לפניך איך האב דיר געדינט באמת בלב שלם איך האב געטון הטוב בעיניך און ער וויינט אויף דעם זאגט די גמרא שערי דמעות לא ננעלו ער וויינט און דער אייבערשטער הערט זיין תפילה, ווי ישעיה, נאכנישט אפילו ארויסגעגאנגען פון די דרויסענדיגע חצר, ער שטייט נאך אויפן וועג ארויס פון בית המלך, נאכנישט אזוי אהיימגעגאנגען אפילו, זאגט, קומט ער נאך א נבואה, דער אייבערשטער זאגט אים, גיי, גיי צוריק צו חזקיהו, מיין דער נגיד עמי, מיין מלך, איך וועל זאגן אזוי, דער אייבערשטער זאגט, כה אמר ה', איך האב געהערט דיין תפילה, איך האב געזען דיינע טרערן, איך גיי דיך אויסהיילן דריי טעג ארום וועסטו זיין אינגאנצן אויסגעהיילט, וועסט קענען גיין אין בית ה', גיין אין בית המקדש, איך ווייס ברענגען א תודה, און נישט נאר דעם, וועסט אויסגעהיילט ווערן יעצט, וועסט נאך לעבן נאך פופצן יאר, חוץ פון דעם איך גיי דיר ראטווען און די גאנצע שטאט מקף מלך אשר און איך וועל היטן אויף דעם שטאט למעני למען דוד עבדי דאס איז געווען די נבואה און ישעי' האט געזאגט נישט נאר א נבואה נאר אויך אזוי ווי א סגולה דא שטייט נישט די אייבערשטער האט אים געזאגט ער גייט אויסהיילן טאקע חזקיהו זאגט אים נעמען תאנים לייגן אויף די שחין דאס הייסט ער האט געהאט שחין זעהט אויס און מען האט עס געלייגט און דאס האט אויסגעהיילט די שחין. אבער זעט אויס אז נאך אלץ איז נישט געווען אינגאנצן אויסגעהיילט. האט חזקיה געפרעגט פאר ישעי', זאל אים געבן א אות, אות הייסט א צייכן, א מופת, אזוי ווי א ראיה, א סימן, אז ער גייט טאקע אינגאנצן צוריק אויסגעהיילט ווערן, און קענען גיין בית השם נאך דריי טעג. סא זוכט א סימן, אינטערעסאנט פארוואס פונקט דא דארף ער א סימן, ער גייט דאך ווערן אויסגעהיילט אין דריי טעג, אזוי זעט אויס האט אים געבעטן ער געוואלט מאכן זיכער אז ער גייט טאקע אויסגעהיילט ווערן, ישעי' האט געזאגט יא, נאו פראבלעם, דו זאג מיר וואסארא סימן עס זאל זיין, אדער ס'איז געווען א צל, ס'איז געווען דארט עפעס א טרעפ, מעלות, שטייט שפעטער מעלות אחז, אחז האט געבויט טרעפ, און אויף די טרעפ איז געווען די זון, מען קען זען לויט וויפיל טרעפ איז דא די שאטן, ווייסט מען ס'איז אזויווי א סארט זון זייגער, מען קען זען וויפיל אזייגער ס'איז אין די טאג, לויט וויפיל טרעפ איז דא ביי די שאטן. געזאגט די אייבערשטער גייט טוהן אזוי, אדער די צל וועט גיין ווייטער צען צען טרעפ פאראויס, אז כאילו עס ווערט שוין נאכט, אדער וועט עס צוריק גיין. זאג דו מיך וועלכע דו וועלסט דיך אויס וועלכע דו ווילסט דאס וועט זיין דיין סימן. האט דער חזקיה געזאגט נו, גיין פאראויס איז נישט קיין חכמה און מיינט לכאורה צו זאגן אמאל איז דער טאג קערצער ממילא כאילו קוקט עס אויס ס'גייט שנעלער דאס איז נישט אזא גרויסע חידוש נישט אזוי קלאר אז ס'איז א נס אז ס'גייט די צל פאראויס שפעטער אין די טאג כאילו אבער ס'זאל גיין צוריק צען טריט צען טרעפ דאס איז שוין א חידוש זאגט נאו פראבלעם איך דארף דאס צוריק גיין, ישעיה האט געדאווענט, און טאקע אזוי איז געווען, די צעל איז צוריק געגאנגען צען טריט, דאס איז געווען די סימן אז טאקע ער איז אויסגעהיילט געווארן, וכך הוה, אין די אנדערע פלעצער איז דא א בריוו, א תפילת הודאה וואס חזקיהו האט געשריבן נאך ער איז אויסגעהיילט געווארן, דאס שטייט נישט דא, שטייט אין דברי הימים אין ישעיה, סארי אין ישעיה. שוין עד כאן די מעשה, עס איז דא נאך איין מעשה פון חזקיה המלך, אינטערעסאנט א שלעכטע מעשה, אז לכאורה ביז יעצט איז ער דער צדיק, אלס גייט אים גוט, דא איז דא א זאך וואס ער טוט עפעס ראנג, נישט קלאר וואס ער האט געטון ראנג, אבער אונז וועלן זאגן די מעשה. שטייט אז אין די זעלבע צייט בראדך בלאדן בן בלאדן דער קעניג פון בבל האט געשיקט בריוון און א מנחה צו חזקיה, דאס הייסט וויבאלד ער געהערט אז ער איז קראנק האט ער אים געשיקט לכאורה אזא רפואה שלימה פעקעדזש, און זעט אויס אויך בריוו זעט אויס ער האט געהאט עפעס פאליטיק צו טון מיט דעם ער געוואלט אפשר גיין מיט דעם קעגן אשור צו וואס עס זאל נאר זיין, זיך געוואלט מקרב זיין צו חזקיה מלך יהודה. און חזקיהו האט זיך מוראדיג געפרייט אז ס'איז געקומען דער שליח און מ'האט זיי געוויזן כל בית נכותה, בית נכותה איז זיין אוצר, זיין בית בשמים, אלץ שטייט אויסגערעכנט, כסף, אלעס איז געווען דארט, ער האט געוויזן פאר חזקיהו המלך. יעצט ישעי' הנביא איז נישט געווען העפי מיט דעם, גע'טענה'ט אז דאס איז געווען א געוויסע עוולה, ישעי' הנביא קומט צו חזקיהו און זאגט וואס האבן די מענטשן, ווער זענען די מענטשן, זאגט ער וואס הייסט, זיי זענען פון בבל, פון א ווייטע פלאץ, זאגט נו וואס האבן זיי געזען, ער זאגט וואס הייסט, כ'האב זיי אלעס געוויזן, כ'האב זיי גארנישט איבערגעלאזט, האט ישעי' געזאגט פאר חזקיהו. שמע דבר השם, הנה ימים באים, דו ווייזט דא, דו ווייזט דא, זעט, אין דברי הימים איז משמע אפשר איז געווען אזא גאווה, האט זיך באוויזן פאר זיי, דו ווייזט דא פאר די מלך בבל אלע אוצרות אלע כלים וואס דו האסט, ס'וועט קומען א טאג אז די מלך בבל עט קומען, און ער עט אלעס אוועק נעמען פון דא צו בבל, אזוי גייט עס שפעטער לערנען זיך דאס וואס געשעט נבוכדנצר פון בבל קומט טאקע און ער נעמט צו די כלי בית השם צו בבל, דאס געשעט ביי די אייניקלעך פון חזקיה בעצם, און דיינע קינדער זאלן זיין סריסים בהיכל מלך בבל. שוין איז חזקיהו האט געזאגט וואס ענטפערט חזקיהו אינטערסאנט ער זאגט טוב הדבר אשר דיברת דו זאגסט א גוטע בשורה פארוואס זאגסטו א גוטע בשורה הלא אם שלום ואמת יהיה בימי ס'הייסט זאגסט אז מיינע קינדער גייען זיין געפאנגען ביי בבל ס'הייסט ווילאנג איך לעב איך בין מלך גיי איך האבן א גוטע מלוכה שוין איז דאס גוט זעט אויס חזקיהו גייט דא מיט זיין שיטה אז מ'דארף אלץ האבן חיזוק ס'הייסט ער ווערט נישט נתפעל אז אז ישעי' האט אים געזאגט ער גייט שטארבן ער ווערט נישט נתפעל אז ישעי' האט געזאגט אים דאס זאגט ער מען וועט פועל'ן מען וועט נאך דאווענען ס'איז נאך דא צייט ס'נישט היינט שוין עד כאן דאס איז די סוף מעשה חזקיהו און ווער ס'וויל קוקן נאך שטייט דא כל ויתר דברי חזקיהו גבורתו האט אויך געמאכט ברכה ואת התעלה זיין טאנעל מ'קען עס אפילו זעהן חזקיהו האט געמאכט עפעס א גרויסע ארבעט געברענגט די וואסער ויבא את המים העירה האט געברענגט די וואסער אריין אין ירושלים דאס אלץ קען מען קוקן אין ספר דברי הימים און חזקיהו איז געשטארבן עם אבותיו האבן אים באגראבן און זיין זון מנשה איז געווארן דער קעניג נאך אנשטאטס אים.